דינסטאג ויקרא, ווען מען לערנט די פינף פסוקים האט מען אינזין אז דאס אקעגן די היי פון די מילוי פונעם ערשטן היי פונעם שם בן, איבערצולאזן א הארה פונעם תוספות נפש פונעם פריערדיגן שבת. זאגט די הייליגע תורה ושחט אותו, ער זאל אים שעכטן דעם קרבן עולה על ירך המזבח אויף די זייט פון די מזבח צפונה לפני השם, אויף צפון זייט פארן אייבערשטן, וזרקו בני אהרן הכהנים, די קינדער פון אהרן די כהנים זאלן שפריצן את דמו זיין בלוט על המזבח סביב ארום און ארום דאס הייסט שתי מתנות שהן ארבע פון די ווארט ושחט אותו וואס דאס איז א מיעוט נאר די עולה לערנט מען ארויס אין די גמרא אז נאר א עולה דארף מען מקריב זיין אויף צפון אבער שלמים אדער בכור מעשר פסח און די זעלבע זאך עופות אפילו פון א עולה דאס דארף נישט ווערן געמאכט אויף צפון. זאגט רש"י על ירך המזבח על צד המזבח, אויף די זייט, צפונה לפני השם נאר ביים משכן אדער אין בית המקדש ווען ס'איז פארן אייבערשטן דארט דארף זיין געשאכטן אויף צפון זייט ואין צפון בבמה, ווען מ'שעכט אין א במה אפילו בשעת היתר הבמות דארף אבער נישט זיין געשאכטן אויף צפון זייט. זאגט די תרגום ויכוס יתיה על צידא דמדבחא צפונא קדם השם ויזרקון בני אהרן כהניא ית דמיה על מדבחא סחור סחור. זאגט די פסוק ונתח אותו לנתחיו, הגם ס'איז שוין געשטאנען ביי די בן בקר אויבן אז מען דארף עס צושניידן אויף שטיקער, און נישט אלע זאכן פון דארטן חזר'ט מען איבער דא, מען לערנט ארויס איינס פון צווייטן דורך דעם וא"ו ואם מן הצאן, אבער צושניידן וואלט איך געמיינט אז נאר דער בן בקר וואס דאס איז א בהמה גסה דארף מען צושניידן, אבער די בהמה דקה וואס מען רעדט דא, אפשר זאל מען קענען ארויפלייגן גאנצערהייט, זאגט דער פסוק ניין דאס דארף מען אויך צושניידן, ואת ראשו, און זיין קאפ, ואת פדרו, און זיין פעטנס, וערך הכהן אותם על העצים, דער כהן זאל עס אנרעכטן אויף די העלצער אשר על האש וואס איז אויפן פייער, אשר על המזבח וואס איז אויפן מזבח. שטייט טאקע נישט אז מען דארף עס אפשינדן, ווייל דאס איז א פשוט'ע זאך און דאס לערנט מען ארויס פון די פריערדיגע פרשה וואס ס'רעדט זיך ביי בהמה גסה.

זאגט דער פסוק ואם מן העוף עולה קרבנו לה', אויב זיין קרבן עולה האט ער מנדב געווען פון פייגלעך, און דא שטייט קרבנו לה' אנדערש ווי ביי די בהמות, זאגט דער פנים יפות, ווייל ביי די בהמות איז דא א חלק וואס גייט פאר די כהנים, אפילו פון די עולה איז די הויט גייט פאר די כהנים, אבער ביי א פייגל גייט עס אינגאנצן ארויף לגבוה, ס'גייט נישט גארנישט פון דעם פאר איינעם אנדערש. ממילא שטייט לה', דער אור החיים הקדוש זאגט אז אפילו עס איז נישט קיין גרויסע בהמה, נאר א קליינע פייגל, וואלט איך געקענט מיינען אז עס האט עפעס א שוואכערע חשיבות ביים אייבערשטן, אדער וואלט איך געקענט זאגן וויבאלד עס קען קומען פון א בעל מום, ווי מיר זען באלד אין רש"י, זאל עס נישט האבן אזא חשיבות ווי א בהמה וואס עס מוז זיין תמים. זאגט דער פסוק ניין קרבנו לה', נאך מער, וויבאלד א ארעמאן איז דער וואס ברענגט געווענליך א פייגל, איז עס נאך נענטער צום אייבערשטן, ווייל ער איז שפל ונכנע, האט עס מער א חשיבות ביים אייבערשטן. איז פון וועלכע פייגלעך מעג מען ברענגען, זאגט די פסוק והקריב זאל ער מקריב זיין מן התורים, אדער פון די ערוואקסענע טערקל טויבן, או מן בני היונה, אדער פון די יונגע טויבן, את קרבנו זאל ער ברענגען זיין קרבן. פארוואס פונקט פון די צוויי מינים? זאגט דער רמב"ן, ווייל די צוויי מינים זענען זייער שכיח, ס'איז מצוי, ס'דרייט זיך נעבן מענטשן, אייבערשטער האט נישט געוואלט מטריח זיין מען זאל דארפן גיין זוכן פייגלעך פון גאר ווייט, האט ער געזאגט זאל נעמען די זאכן וואס דרייען זיך אונטער די פיס, אין די גמרא שטייט אז פון דא לערנט מען ארויס א מענטש זאל זיין פון די נרדפים און נישט פון די רודפים, ס'איז נישט דא ביי די פייגלעך קיין גרעסערע נרדפים ווי די תורים און די בני היונה פאר דעם האט דער אייבערשטער געזאגט מען זאל פון זיי ברענגען, פארוואס ביי די תורים נעמט מען פון די עלטערע און ביי די יונה נעמט מען פון די יונגערע, זאגט דער רמב"ן ווייל די תורים זענען זייער איידל און אפילו ווען זייער בן זוג, ווען זייער פּאָר שטאַרבט אַוועק, וועלן זיי זיך נישט באַהעפטן מיט אַ צווייטע, זיי בלייבן נאָר מיט די איין פּאָר וואָס זיי האָבן, ממילא האָט מען גענומען דווקא פון די תורים, אָבער די בני היונה ווען זיי ווערן עלטער, זיי זענען יא עפּעס זיך מקנא איינער דעם צווייטן, זיי קענען, טאָמער איינער פון די בני היונה, איינער פון די בן זוג שטאַרבט, קענען זיי זיך יא מדבק זיין מיט אַ צווייטע, פאַר דעם נעמט מען נאָר פון די בני היונה, פון די גאָר יונגע, וואָס זיי האָבן זיך נאָך נישט מדבק געווען. זאגט רש"י, מן העוף ולא כל העוף, מ'טאר נישט נעמען פון אלע פייגלעך, נאר מן העוף, לפי שנאמר תמים זכר בבקר בכשבים ובעזים, אז ס'מוז זיין דווקא אן א פעלער און דווקא א זכר, וואס פון דעם לערנט מען ארויס, תמות וזכרות בבהמה נאר א בהמה דארף זיין דווקא א תם און דווקא א זכר, ואין תמות וזכרות בעופות, ביי עופות דארף עס נישט זיין קיין זכר ס'קען זיין א נקבה און ס'דארף נישט זיין אן א פעלער, יכול וואלט איך געקענט מיינען אף מחוסר אבר אויב ס'פעלט א גאנצע גליד, זאל עס אויכעט זיין כשר, תלמוד לומר מן העוף ניין אויב ס'פעלט א גאנצע אבר טאר מען עס נישט נעמען. תורים נעמט מען נאר גדולים ולא קטנים, בני יונה נעמט מען קטנים ולא גדולים. דער רמב"ן זאגט נאך א געדאנק פארוואס מען נעמט דווקא פון בני יונה, זאגט ער ווייל ביי די יונים ברענגט צו פון חז"ל ביי אלע פייגלעך, טאמער זיי זעען אז איינער האט צוגערירט צו זייער נעסט, איינער האט געוואלט נעמען א פייגל, האט געוואלט נעמען א איי דערפון, וועלן זיי מער נישט צוריקקומען צו דעם נעסט, זיי לאזן עס איבער אינגאנצן. אבער א טויב וועט קיינמאל נישט איבערלאזן זיין נעסט. און די זעלבע זאך, די אידן וועלן קיינמאל נישט פארלאזן זייער באשעפער און זייער תורה, ממילא זענען זיי צוגעגליכן צו די יונים. זאגט רש"י מן התורים או מן בני היונה, פרט די מן איז דאך א מיעוט, דאס קומט ממעט זיין לתחילת הציהוב, אויב ס'הייבט אן ווערן אזוי באגילדעט, שבזה ושבזה, שהוא פסול, שגדול הוא אצל בני יונה, ביי די בני יונה איז א סימן אז ס'ווערט אזוי גאלד, אזוי געל איז א סימן אז ס'איז שוין צו אלט, ס'הייסט שוין נישט בני יונה, וקטן אצל תורים, ביי די תורים איז עס נאכנישט כשר, ס'מוז זיין אינגאנצן באגילדעט אז ס'זאל זיין כשר, ס'זאל הייסן תורים. זאגט דער תרגום ואם מן עופא עלתא קרבניה קדם ה' ויקריב מן שפניניא או מן בני יונה ית קרבניה. זאגט דער פסוק והקריבו הכהן אל המזבח דער כהן זאל עס דערנענטערן צו דעם מזבח, דאס הייסט מען גייט ארויף אויבן אויפן מזבח, דאס דארף ווערן געמאכט העכער די חוט הסיקרא, ומלק את ראשו ער זאל דערווערגן דעם קאפ פון די בהמה, פון די פייגל, והקטיר המזבחה מיינט נאכנישט אז מען האט עס שוין ארויפגעלייגט אויפן מזבח, מען האט קיינמאל נישט ארויפגעלייגט עפעס אויפן מזבח פאר מען האט נישט געשפריצט די בלוט, נאר מען האט עס אזוי ווי אנגעגרייט אויף מקטיר צו זיין, ונמצה דמו על קיר המזבח, און ס'זאל ווערן אויסגעשפריצט די בלוט, אויסגעקוועטשט, אויף די וואנט פון די מזבח. רש י טייטשט והקטיר המזבח ווייל מען לייגט עס ארויף אויפן מזבח, און פארדעם איז שוין געווען ונמצה דמו על קיר המזבח. זאגט רש י והקריבו איז א לשון יחיד און אפילו פרידה אחת יביא ס'מוז נישט זיין דווקא צוויי אזוי ווי ס'איז משמע אין די פריערדיגע פסוק מן התורים מן בני היונה ס'קען זיין אפילו איין פייגל אז א מענטש וויל קען ער מנדב זיין הכהן ומלק אין מליקה בכלי מליקה גייט נישט צו מיט א כלי אלא בעצמו של כהן מיטן כהן'ס הענט קוצץ, ער שניידט אדורך בצפרנו מיט זיין נאגל, ממול העורף, די גענאק איז אביסל העכער אויפן קאפ, ווי ס'דא די קאפ ביין, און דאס מאכט מען אביסל אראפצו קעגן איבער דעם גענאק, וחותך, ער שניידט אדורך מיט זיין נאגל די מפרקת, דאס הייסט די רוקן ביין, עד שמגיע לסימנים, ביז ער קומט אן צו די סימנים, וקוצצן, און ער שניידט עס איבער, שטייט אין רמב ם מען דארף אכט געבן אז מען זאל נישט איבערשניידן די רוב פון די פלייש פאר מען קומט צו צו די סימנים ווייל דעמאלטס איז שוין די פייגל אינגאנצן טויט נאך פאר מען קומט אן צו די סימנים נאר מען שניידט אדורך די מפרקת אן די רוב בשר ונמצה דמו וואס טייטש ונמצה לשון מיץ אפים אויסדרוקען כי אפס המץ כובש בית השחיטה על קיר המזבח ער דרוקט צו די פלאץ ווי מען האט געשאכטן די האלז דרוקט ער צו צו די וואנט פון די מזבח והדם מתמצה ויורד און ס'קוועטשט זיך אויס און ס'רינט אראפ ומלק והקטיר ונמצה זאגט רש י אפשר לומר כן קען מען דען אזוי זאגן מאחר שהוא מקטיר הוא מוצה נאכן מקטיר זיין דעמאלטס קוועטשט מען אויס איז די רמב ן מסביר ווייל מען האט קיינמאל נישט ארויף געלייגט אויפן מזבח פאר מען האט נישט געשפריצט די בלוט אלא נאר מה הקטרה די פסוק שטעלט דא אריין והקטיר אינדערמיט צו זאגן אז פונקט ווי הקטרה הראש בעצמו והגוף בעצמו ווייל מען האט דאך עס אפגעטיילט אף מליקה כן די זעלבע זאך דארף די מליקה זיין באזונדער ס'זאל אינגאנצן אפטיילן די קאפ פונעם קערפער. ופשוטו של מקרא מסורס הוא, די פשט אין פסוק איז מסורס, ומלק והקטיר, וקודם הקטרה ונמצה דמו כבר נאך פארן מקטיר זיין איז שוין די בלוט געווארן אויסגעדרוקט אויפן מזבח, שטייט אין די מפרשים פארוואס דארף מען אויסקוועטשן די בלוט אויפן מזבח, פארוואס לייגט מען עס נישט אין א כלי, ווייל א פייגל האט זייער ווייניג בלוט, און אז מ'זאל עס דארפן ארייננעמען אין א כלי וואלט נישט געווען וואס ארויסצושפריצן שפעטער פון די כלי, ממילא קוועטשט מען דאס גלייך צו צום וואנט פון די מזבח. זאגט די תרגום, ויקרביניה כהנא למדבחא, וימלוק ית רישיה ויסיק למדבחא ויתמצי דמיה על כותל מדבחא. זאגט ישעיה הנביא אין קאפיטל מ"ד, כי אצק מים על צמא, דער אייבערשטער זאגט, פונקט ווי איך גיס וואסער אויף א טרוקענע דארשטיגע ערד, ונוזלים און פליסיגקייטן על יבשה אויף די טרוקעניש, אזוי אצק רוחי על זרעך, וועל איך אריינגיסן מיין גייסט אין דיינע קינדער, וברכתי און מיין בענטשונג על צאצאיך, אויף דיינע קינדער, אדער ווי די תרגום זאגט אויף דיינע אייניקלעך. וואס איז די גייסט און וואס איז די בענטשינג? זאגט דער רד"ק, די גייסט דאס איז א רוחניות'דיגע נחמה, ווייל די אידן אין גלות זענען אויסגעדארשטעט צו הערן דעם דבר השם, לא רעב ללחם ולא צמא למים כי אם לשמוע, מען האט נישט געהערט די דבר השם, מען האט נישט געהאט קיין נביאים שוין דורות לאנג, זאגט דער אייבערשטער איך וועל מחדש זיין א רוח נבואה, איך וועל אריינגעבן אין ענקערע קינדער שפעטערדיגע דורות אז זיי וועלן קענען זיין נביאים.

זאָגט דער פּסוק וצמחו, זײ װעלן שפּראָצן די ייִדישע קינדער בבֿין חציר, אַזױ װי זײ זענען אײַנגעפֿלאַנצט צװישן גראָז, װאָס חציר איז אַ גראָז װאָס ס'נעמט זיך זײער שנעל װאַקסן, אַזױ װעלן זײ זיך פֿאַרמערן. רש"י זאָגט, חציר גײט אַרױף אױף עשׂו, עמלק אָדער אדום, װאָס זײ װערן אָנגערופֿן אין פּסוק חציר, אַז אַפֿילו װען די ייִדן װעלן זײַן אין גלות, ביי די מלכות אדום וועט אויך צוקומען צו זיי, עס וועלן קומען גרים וואס וועלן זיך אריינמישן אין כלל ישראל, און כלל ישראל וועט זיך צעוואקסן בבין חציר. זאגט דער רד"ק, זאלסט נישט מיינען אז די אידן וועלן שפראצן אזוי ווי חציר, אז דאס מיינט אינגאנצן ווי דער גראז חציר, וואס ס'ווערט אויך זייער שנעל פארטרוקנט, ווי ס'שטייט כי כחציר מהרה ימלו, אויף דעם לייגט דער פסוק צו, ניין, כערבים על יבלי מים,

זאגט דער פסוק לעתיד וועלן איבערבלייבן נאר די ערליכע אידן, און די אלע וואס וועלן איבערבלייבן, זה יאמר לשם אני, דער, וואס רש"י זאגט אז דאס גייט ארויף אויף דער צדיק אמת, ער וועט זאגן איך האב מיך אייביג געהאלטן מיטן אייבערשטן, איך האב אייביג געהאט די ריכטיגע אמונה אינעם אייבערשטן, אדער ווי די תרגום זאגט איך האב אייביג געהאט יראת שמים, וזה יקרא בשם השם ברענגט רש"י דאס מיינט די קינדער פון רשעים, זיי וועלן זאגן אונז גיימיר נישט נאכגיין אין די טריט פון אונזערע עלטערן נאר אונז גיימיר זיך רופן אינעם נאמען פון יעקב אונז גיימיר נאכגיין אין די וועגן פון אונזער זיידע יעקב, וזה יכתוב ידו לשם זאגט רש"י דאס גייט ארויף אויף די בעלי תשובות אז זיי וועלן אונטערשרייבן אזוי ווי אז פון היינט און ווייטער גייען זיי זיך האלטן מיטן אייבערשטן. און בשם ישראל יכנה, ער וועט זיך רופן מיטן נאמען ישראל, זאגט רש"י דאס גייט ארויף אויף די גרים, וואס זיי זענען נישט באמת פונעם כלל ישראל, אבער זיי וועלן זיך פון יעצט און ווייטער פאררופן אויפן שם ישראל, אנדערע זאגן אז דאס מיינט אז די אלע אידן וועלן זיך מער נישט רופן מיט זייערע פריוואטע נעמען, ווייל יעדער איינער וועט זיין שטאלץ מיט דעם אז ער איז א אידיש קינד, און יעדער וועט זאגן איך בין א ישראל. זאגט דער תרגום, דיין יימר מדחליא דהשם אנא, ודיין יצלי בשם יעקב, דער תרגום זאגט יקרא בשם יעקב מיינט אז מען וועט דאווענען און רופן אינעם נאמען פונעם אייבערשטן, ודיין יקריב קרבניה קדם השם, זאגט ער יכתוב ידו מיינט ער וועט פארשרייבן א קרבן, ובשמא דישראל יתקרי. זאגט דער פסוק כה יאמר ה' אזוי זאגט דער אייבערשטער, מלך ישראל וגואלו, דער אייבערשטער איז דער קעניג פון די אידן און זיין אויסלייזער, ווען דער אייבערשטער לייזט אויס די אידן איז ער דער איינציגער קעניג איבער זיי, קיין שום אנדערער קעניג וועט שוין נישט האבן קיין הערשאפט אויף די אידן נאכדעם, דער אייבערשטער איז פון אייביג אן געווען דער מלך ישראל, און יעצט איז ער וגואלו, ה' צבקות איז דער אייבערשטער פון אלע הערשאפטן, יעדע זאך וואס איז באשאפן געווארן אין די וועלט, אלע צבאות פון אויבן און פון אונטן, ער איז איבער אלעם, אני ראשון זאגט דער אייבערשטער, איך בין געווען דא ערשט, נאך פאר די וועלט איז באשאפן געווארן, ואני אחרון, איך וועל דא זיין אויכעט נאכדעם ווען די וועלט וועט שוין אונטערגיין, ומבלעדי אין אלוקים ס'איז נישט דא קיין שום כח אויסער מיר, די אלעס וואס דו זעהסט, די כוכבים און די מזלות, די זון און די לבנה, מיט די מלאכים דאס איז אלעס באשאפן געווארן דורך מיר, און נאר מיר צו דינען.

ויגידה ויערכה לי, טאמער איינער וויל זאגן, ער וויל זיך פארמעסטן און זאגן אז ער איז אזוי ווי מיר, שטעל איך אים אויף א פראבע, זאל ער מיר דערציילן, זאל ער מיר מסדר זיין אלעס וואס איז געוועזן פון אנהייב אן, משומי עם עולם, פון ווען איך האב אראפגעשטעלט די פאלק, פון אמאל, פון אייביג, פון ווען איך האב באשאפן אדם הראשון זאל ער מיר פארציילן אלעס וואס איז פארגעגאנגען פון דעמאלטס ביז יעצט, און אויכעט ואותיות, און די צייכענעס, אלע צייכענעס וואס איך האב געטון, אדער וואס איך גיי טון אין די נאנטע צוקונפט, ואשר תבואנה און דאס וואס גייט פאסירן אין די ווייטע צוקונפט, יגידו למו, זאלן זיי פארציילן פאר זייערט וועגן זיך איבערצייגן צו זיי ווייסן עפעס פון פאראויס, דער אייבערשטער זאגט, איך שיק מיט מיינע נביאים צו זאגן אויף זאכן נאך פאר ס'געשעהט, כורש איז שוין נאך אפילו נישט געבוירן געווארן, און די נביאים האבן שוין גערעדט פון די חורבן בית המקדש, מ'האט גערעדט שוין פון די בנין בית המקדש השני,

דאס גליסטן פונעם פוילער מענטש, דאס וועט אים אוועקלייגן. ער האט טאקע אסאך גליסטונגען, ער וויל דערגרייכן שלימות, אבער ווען ער וועט שטארבן וועט ער בלייבן מיט די זעלבע אלטע תאוות, ווייל ער האט זיך קיינמאל נישט ערלויבט נאכצוגעבן און צו טון פעולות און השתדלות ער זאל טאקע קענען עררייכן די אלע זאכן צו וואס ער גליסט. נאך א פשט, די גליסטעניש וואס דער פוילער מענטש האט צו זיצן ליידיג, דאס וועט אים אוועקלייגן, ווייל אז מען ארבעט נישט פארדינט מען נישט האט מען נישט מיט וואס צו קויפן עסן און אז מען האט נישט וואס צו עסן גייט מען אויס פאר הונגער. כי מאנו ידיו לעשות, זיינע הענט האבן געווייגערט פון טון עפעס, דאס הייסט אפילו ווען דער מענטש האט שוין יא באשלאסן ביי זיך אז ס'איז נישט קיין תכלית אזוי מען דארף זיך נעמען טון עפעס השתדלות פעולות עפעס א סארט ארבעט,

וצדיק יתן ולא יחשוך, דער צדיק ווען ער וויל עפעס עררייכן טוט ער די השתדלות דערצו, ער געבט זיך אוועק פון זיין צייט און פון זיין כח און ער האלט זיך נישט צוריק. נאך א פשט, דער צדיק וועט געבן צדקה אפילו פאר דעם עצל, אפילו ער ווייסט אז דער עצל איז זיך אליין שולדיג אין זיין אייגענע שלעכט מזל ווייל ער האלט נישט ביים ארבעטן, וועט ער זיך דער צדיק נישט צוריקהאלטן און ער וועט אים געבן צדקה. נאך א פשט ולא יחשוך, ס'וועט אים נישט פעלן, קיינער איז נאך קיינמאל נישט פארארעמט געווארן דורך געבן צדקה. זאגט דער תרגום, כל יומא רגג רגתא וצדיקא יהיב ולא מחסיך, זאגט דער פסוק, זבח רשעים תועבה, די קרבנות וואס די רשעים ברענגען, דאס איז אומווירדיג ביים אייבערשטן, נישט קיין חילוק צו זיי ברענגען א עולה צו א שלמים, וויבאלד זיי זענען א רשע באותה שעה, זיי טוען נישט קיין תשובה, זיי האבן נישט אינזין דעם ריכטיגן כוונה פון א קרבן וואס דאס מיינט אז מען זאל זיך מכניע זיין און זיך אונטערנעמען צו טון פון יעצט און ווייטער דעם רצון השם און דאס מיאוס ביים אייבערשטן, אף כי בזמה יביאנו כל שכן אז דאס איז מיאוס ביים אייבערשטן ווען ער ברענגט עס מיט א שלעכטע מחשבה, צי ווען ער ברענגט עס דורך גזל, צי ווען ער ברענגט עס מיט א פלאן צו פאפן די מענטשהייט ארויסשטעלן זיך כאילו ער איז א צדיק אבער ער איז נישט. נאך א פשט, אף כי בזמה יביאנו כל שכן אז ער ברענגט עס מיט מחשבות פון עבירות, ער ברענגט א קרבן חטאת אויף א זינד, און ער האט בכלל נישט תשובה געטון אויף די זינד. זאגט די תרגום, דבחא דרשיעי מרחק הוא מטול דבעברתא מייתי ליה. זאגט דער פסוק, עד כזבים יאבד, א עד וואס ער זאגט פאלשע עדות, דער וועט פארלוירן ווערן, אפילו אויב מען וועט נישט כאפן זיין ליגנט דא אויף די וועלט די בית דין של מטה וועט אים גארנישט טון, וועט ער באקומען באשטראפט פונעם בית דין של מעלה. ואיש שומע לנצח ידבר טייטשט רש"י דער מענטש וואס ער הערט זיך צו צו די אזהרה פון די תורה לא תענה ברעך עד שקר, אזא איינער וועט קענען כסדר אויפטרעטן פאר עדות ווייל ער האלט זיך צוריק פון רעדן ליגנט ער זאגט נאר דעם אמת. נאך א פשט, ואיש שומע, דער וואס האט געהערט פון די מעשה אז די עד כזבים איז פארלוירן געווארן, וועט עס שטענדיג איבער'חזר'ן און פארציילן פאר יעדן איינעם זאל עס וויסן און געווארנט זיין נישט צו זאגן קיין פאלשע עדות, ווייל די סוף וועט זיין אזוי און אזוי. נאך א פשט, ואיש שומע לנצח ידבר, דער עד כזבים האט אפגעזאגט זיינע פאלשע עדות, און מענטשן האבן דאס צוגעהערט. די וואס האבן עס צוגעהערט וועלן עס ווייטער איבערזאגן כאילו עס וואלט געווען אן אמת'ע מעשה, ווייל זיי ווייסן דאך נישט אז דאס איז פאלש, איז אפילו דער עד כזבים וועט פארלוירן גיין, אבער דאס וואס ער האט געזאגט וועט ווייטער איבערגע'חזר'ט ווערן דורך דעם איש שומע לנצח ידבר, ער וועט שטענדיג רעדן און איבערזאגן, ווייל ער וועט נישט וויסן אז דאס איז א פאלשע עדות. זאגט דער תרגום, סהדא דכדבותא ייבד וגברא שמועא שריראית ממלל. זאגט דער פסוק, העז איש רשע בפניו, רש"י טייטשט בפניו א לשון כעס, ווען דער רשע ווערט אין כעס, שטעלט ער אן א הארטנעקיגן פנים, ער פירט זיך מיט א עזות, וישר הוא יבין דרכו, דער רעכטפארטיגער מענטש אבער, ער טוט פארשטיין זיין וועג, און אפילו ווען ער האט עפעס וואס ערגערט אים, און ער קען זיך ווען בייזערן, האלט ער זיך איין, און ער פירט זיך נאר אויף א גלייכער וועג. רבינו יונה זאגט אז דאס איז פארבינדן מיטן פריערדיגן פסוק, אין די פריערדיגע פסוק איז דאך געשטאנען אז מען רעדט פון א פאלשע עדות וואס ער וועט פארלוירן גיין, זאגט דער פסוק, דער פאלשער עדות, ער וויל נישט אז מען זאל אים כאפן אז ער זאגט ליגנט, און ער ווייסט אז די נאטור פון א מענטש איז אז ווען ער זאגט ליגנט שטאלפערט ער, און מען קען זען אויף זיין פנים אז ער איז נישט אזוי זיכער מיט זיך, איז העז איש רשע בפניו, ער שטעלט אן א פנים פון פעסטקייט, ער שטעלט אן א פנים ווען ער זאגט זיינע פאלשע עדות כאילו ס'איז אמת'ע זאכן וואס ער רעדט, ווייל ער וויל נישט אז מען זאל אים כאפן ביי די ליגנט, וישר, אבער דער ערליכער, דער רעכטפארטיגער דיין, הוא יבין דרכו, ער פארשטייט דאך דעם וועג פונעם פאפער, ממילא וועט ער אים גוט אויספארשן מברר צו זיין צי ער זאגט טאקע דעם אמת אדער נישט אפילו ער שטעלט אן א פעסטן פנים. נאך א פשט זאגט ער, הוא יבין דרכו, ער זעהט אז די אנגעשטעלטע פנים איז עפעס איבערגעטריבן, ווען א מענטש זאגט דעם אמת דארף ער נישט אנשטעלן אזא גוטן פנים ווי ווען א מענטש זאגט דעם ליגנט, איז פון דעם אליין וואס יענער שטעלט אן אן הארטנעקיגן פנים כאפט שוין דער צדיק, דער ישר, דער שופט, אז עפעס גייט דא פאר, און אזוי וועט ער אים גוט אויספארשן. זאגט דער תרגום, מחציף אפוי גברא רשיעא, ותריצא הוא מתקן אורחיה. זאגט די משנה אין מסכת כתובות פרק ח', האשה א פרוי, שנפלו לה נכסים, ס'איז אנגעקומען צו איר פארמעגנס. די גאנצע פרק רעדט מען פון א פרוי וואס באקומט פארמעגנס, סיי ס'קומט איר אן עפעס א ירושה, סיי זי האט געפונען עפעס, און סיי איינער האט איר געגעבן במתנה. אויב ס'איז אנגעקומען צו איר די פארמעגנס עד שלא תתארס נאך פאר זי איז געווארן א כלה, מודים בית שמאי ובית הלל שמוכרת, זי מעג דאס פארקויפן, ונותנת, און זי מעג דאס אוועקגעבן במתנה, וקיים, און ס'בלייבט, אפילו זי איז א כלה געווארן אינדערצווישן, וויבאלד די פארמעגנס זענען אנגעקומען צו איר פון פריער, האט זי אלע רעכטן, לכתחילה, דאס צו פארקויפן אדער אוועקגעבן במתנה. נפלו לה משנתארסה, אויב די פארמעגנס זענען אנגעקומען צו איר נאכדעם וואס זי איז שוין א כלה געווארן. בית שמאי אומרים, תמכר, די בית שמאי האבן געהאלטן אז ווילאנג זי איז נאר א כלה, זי האט נאכנישט חתונה געהאט, מעג זי עס לכתחילה פארקויפן. ובית הלל אומרים, לא תמכר, לכתחילה טאר מען עס שוין נישט פארקויפן. אלו ואלו מודים, שאם מכרה ונתנה קיים, בדיעבד, אויב זי האט עס יא פארקויפט אלס כלה, בלייבט עס, אויב זי האט עס פארקויפט אדער אוועקגעגעבן מתנה, וואס זי האט געטון, בלייבט. אמר רבי יהודה, אמרו לפני רבן גמליאל, מ'האט געפרעגט פאר רבן גמליאל, הואיל וזכה באישה, דער חתן האט דאך זוכה געווען אין די כלה, ווען ער האט איר מקדש געווען, לא יזכה בנכסים? זאל ער נישט אויך זוכה זיין אין אירע נכסים? פארוואס זענען בית שמאי און בית הלל מודה אז אויב זי האט פארקויפט אדער אוועקגעגעבן די נכסים אלס כלה, בלייבט עס? אמר להן האט רבן גמליאל געזאגט, על החדשים אנו בושים. אונז שעמען מיר זיך אויף די הלכה אז ווען זי באקומט נייע פארמעגנס נאך די חתונה און זי האט עס פארקויפט אדער אוועקגעגעבן קען עס דער מאן ארויסציען פון די לקוחות. אונז האלט מיר נישט פון די הלכה זאגט רבן גמליאל אלא שאתם מגלגלין עלינו את הישנים עטס ווילטס נאך ארויפקוילן אויף אונז אז אויך די אלטע נכסים וואס זי האט באקומען אלס כלה זאל אויך זיין אינעם רשות פונעם מאן? זאגט די משנה נפלו לה משנישאת, אויב ס'איז אנגעקומען צו די פרוי די נכסים שוין נאך די חתונה, אלו ואלו מודים סיי די בית שמאי און סיי די בית הלל זענען מודה, שאם מכרה ונתנה, אפילו זי האט עס שוין פארקויפט אדער אוועקגעגעבן במתנה, שהבעל מוציא מיד הלקוחות, דער מאן קען עס ארויסציען פון די וואס האבן דאס באקומען. וואס טוט זיך אויב זי האט באקומען די נכסים עד שלא נישאת, נאך פאר די חתונה, צו פאר די שידוך נאך צו נאך די שידוך אבער פאר די חתונה ונישאת און זי האט חתונה געהאט? רבן גמליאל אומר אם מכרה ונתנה קיים, רבן גמליאל האלט אז בדיעבד אויב זי האט עס פארקויפט אדער אוועקגעגעבן קען עס בלייבן ביי די לקוחות. אמר ר' חנינא בן עקיבא האט ר' חנינא בן עקיבא געזאגט, אמרו לפני רבן גמליאל מ'האט געפרעגט פון רבן גמליאל, הואיל וזכה באישה וויבאלד דער מענטש ווען ער האט חתונה געהאט מיט זיין פרוי האט ער זוכה געווען אין איר אינגאנצן לא יזכה בנכסים, זאל ער נישט זוכה זיין אין די נכסים, פארוואס האלטסטו אז אויב זי האט עס פארקויפט אדער אוועקגעגעבן בלייבט עס ביי די לקוחות? אמר להם, האט רבן גמליאל זיי געענטפערט, על החדשים אנו בושין, אונז שעמען זיך מיט די הלכה אז אויב ס'קומט אן נכסים צו איר נאך די חתונה, זאגסטו אז דער מאן קען עס ארויסציען פון די לקוחות אפילו אויב זי האט עס שוין געהאט פארקויפט אדער אוועקגעגעבן, אלא שאתם מגלגלים עלינו את הישנים, ווילט עטס נאך ארויפקוילן אויף אונז אז די אלטע פארמעגנס וואס זי האט געהאט פון פאר די חתונה, נאר זי האט יעצט חתונה געהאט, זאל איך זאגן אז אפילו בדיעבד אז זי האט פארקויפט אדער אוועקגעגעבן זאל עס נישט בלייבן? משנה בית. ר' שמעון חולק בין נכסים לנכסים. ר' שמעון מאכט א חילוק צווישן די סארט נכסים און אנדערע סארט נכסים. נכסים הידועים לבעל. די נכסים וואס זענען באקאנט געווען פאר'ן מאן, דער מאן האט געוואוסט אז ס'ווארט איר אזעלכע נכסים, לא תמכור, דאס טאר זי נישט פארקויפן. פארוואס? ווייל דער מאן ווען ער האט איר מקדש געווען, ווען ער האט מיט איר חתונה געהאט האט ער חתונה געהאט אדעתא דהכי אז די נכסים גייען אנקומען צו אים. ואם מכרה ונתנה בטל אפילו בדיעבד אז זי האט עס פארקויפט אדער אוועקגעגעבן, ווערט די גאנצע מקח צעשטערט, דער מאן קען עס ארויסנעמען פון די לקוחות. שאינן ידועים לבעל, אזעלכע פארמעגנס וואס דער מאן האט נישט געוואוסט דערפון, לא תמכור דאס טאר זי לכתחילה נישט פארקויפן, אבער ואם מכרה ונתנה בדיעבד אז זי האט פארקויפט אדער אוועקגעגעבן קיים בלייבט עס. וואס מיינט נכסים הידועים און וואס מיינט נכסים שאינם ידועים? דא צוויי וועגן אין די גמרא. רבי יוסי ברבי חנינא זאגט אז נכסים ידועים מיינט א שטיקל קרקע, און שאינם ידועים מיינט א מטלטלי. רבי יוחנן האט אבער געזאגט אז די אלע ביידע הייסן ידועים, און אינם ידועים מיינט נאר אויב ס'איז אנגעקומען צו איר נכסים פון מדינת הים וואס דער מאן האט קיינמאל נישט גע'חלומ'ט זיך צו רעכענען אויף אזא מין פארמעגן. די פסק הלכה זאגט די ברטנורא, סיי פארמעגנס וואס זענען אנגעקומען צו איר פאר זי איז א כלה געווארן, סיי עס איז אנגעקומען צו איר נאכדעם וואס זי איז א כלה געווארן, אויב זי האט חתונה געהאט צו איר מאן און שוין נאך די חתונה האט זי עס פארקויפט, קען עס די מאן ארויסציען פון די לקוחות, די פירות ציעט ער ארויס אפילו בחייה, ווייל די פירות פון נכסי מלוג גייט צום מאן, און די גוף הקרקע קען ער ארויסציען לאחר מיתתה. און די הלכה איז טאקע אויכעט ווי ר' שמעון, אז ס'איז א חילוק צווישן נכסים ידועים און נכסים שאינם ידועים. משנה ג'. נפלו לה כספים, טאמער די פרוי באקומט צו איר חלק געלט, נישט קיין קרקע, נאר געלט, ילקח בהן קרקע, דארף מען מיט די געלט קויפן א שטיקל באדן, והוא אוכל פירות, און דער מאן עסט די פירות דערפון, אזוי איז די הלכה מיט אלע נכסי מלוג, די קרן איז אירס, און די פירות גייט פארן מאן. די זעלבע זאך טאמער ס'איז אנגעקומען צו איר חלק פירות התלושין מן הקרקע, סתם פירות וואס איז אפגעריסן פון די קרקע, דאס האט נישט קיין דין פירות וואס גייט אינגאנצן פאר די מאן, דאס איז די קרן, וואס זאל מען טון, ילקח בהן קרקע, מיט די פירות קויפט מען א שטיקל קרקע, והוא אוכל פירות, און דער מאן עסט די פירות דערפון, דאס האלט יעדער איינער. דא איז אבער דא א מחלוקה וואס טוט זיך והמחוברין בקרקע, ס'איז איר צוגעפאלן א פעלד וואס האט יעצט געהאט אנגעלאדן פירות, איז א מחלוקה צווישן ר' מאיר און די חכמים, צו די פירות וואס זענען געוואקסן דא פאר ס'איז אנגעקומען צו איר, הייסט פירות אדער ס'הייסט קרן? אמר רבי מאיר, רבי מאיר זאגט אז די פירות הייסן נישט קיין פירות, דאס גייט נישט פאר די מאן, דאס גייט פאר איר. וואזוי זאל מען עס אבער רעכענען? איך קען נישט נעמען די פירות און געבן אינגאנצן פאר די פרוי, מען דארף דאך פון די פירות גיין קויפן א שטיקל קרקע. און מען רעדט דא אז די פירות זענען נאכנישט פערטיג, ס'האלט נאך אינמיטן וואקסן. און ווען ס'וועט פערטיג ווערן, איז די חלק וואס איז צוגעקומען צו פיירות, גייט דאך יא פאר די מאן, דאס איז דאך שוין געוואקסן ווען ס'איז געלעגן, ווען ס'איז געווען ביי איר אין רשות, ס'איז שוין נכסי מלוג, איז. אמר רבי מאיר, שמין אותה, מען שאצט אפ די פיירות יעצט ווען ס'קומט אריין צו איר, כמה הן יפין בפיירות, וויפיל איז די פעלד מער ווערט ווען ס'איז דא די פיירות, וכמה הן יפין בלא פיירות, וויפיל איז די פעלד ווייניגער ווערט ווען ס'האט נישט די פיירות. והמותר, די דיפערענץ וואס די קרקע איז מער ווערט יעצט אז ס'האט די פירות, דאס איז דאך די ווערט פון די פירות, ווי ס'שטייט און גייט די פירות יעצט האט עס אזא און אזא ווערט, די ווערט פון די פירות ווערט א קרן, ילקח בהן קרקע, דער מאן וואס ער גייט שפעטער אויפעסן די אלע פירות, ער קויפט עס אזוי ווי יעצט אפ, ער באצאלט פאר איר די פרייז וויפיל די פירות זענען יעצט ווערט, און מיט די געלט קויפט מען א שטיקל קרקע והוא אוכל פירות, און ער עסט אויף די פירות פון יענע קרקע, און אויך די פירות וואס זענען יעצט מיטגעקומען מיט די פעלד ווען ס'וועט ווערן פארטיג גייט עס אינגאנצן פארן מאן ווייל ער האט עס אפגעקויפט ער באצאלט איר געלט דערפאר און די געלט ווערט קרן וואס מיט מיט דעם קויפט מען א שטיקל קרקע וואס די קרקע בלייבט איר'ס און די פירות פון יענע קרקע גייט פארן מאן. וחכמים אומרים, די אלע פירות וואס זענען געוואקסן דא אפילו פון פריער, המחוברין לקרקע שלו, דאס הייסט געהעריגע פירות וואס באלד ס'איז נאך מחובר לקרקע גייט עס אינגאנצן פארן מאן, והתלושין מן הקרקע, נאר אויב ס'איז שוין אינגאנצן אפגעריסן פון די קרקע, דעמאלט, שלה, גייט עס פאר איר, און דעמאלט הייסט עס ווי א קרן, וילקח בהן קרקע, און מ'דארף פון דעם קויפן א שטיקל קרקע, והוא אוכל פירות, און ער עסט די פירות. אבער ווילאנג ס'איז נאך מחובר לקרקע, אפילו ס'איז שוין אינגאנצן פערטיג, ס'איז שוין געצייטיגט, ס'דארף שוין נישט צוקומען צו די קרקע. איינמאל ס'איז מחובר לקרקע ווען ער באקומט עס, גייט עס פאר אים, אזוי ווי פירות, און פאר דעם טאקע זאגן די חכמים די פאל פון והתלושין מן הקרקע שלה וואס באמת רב מאיר האלט דאך די זעלבע זאך, וואלטן זיי עס נישט געדארפט איבער חזר'ן, זאגט די שיטה מקבצת, ווייל זיי ווילן ארויס ברענגען אז ווי לאנג ס'איז מחובר לקרקע אפילו ס'דארף שוין נישט צוקומען צו די קרקע, נאר אויב ס'איז אראפ געריסן פון די קרקע דעמאלטס גייט עס פאר איר, אבער ווי לאנג ס'איז נאך מחובר לקרקע גייט עס פאר אים. משנה ד', ר' שמעון אומר, ר' שמעון האלט ווי די חכמים, אז פירות וואס זענען מחובר לקרקע האט א דין פון פירות. ער לייגט נאר צו איין נקודה מיט וואס ער קריגט אויף די חכמים. זאגט ער אזוי, מקום שיפה כוחו בכניסתה, דארט וואו דער מאן האט א שטערקערע כוח ווען די פעלד קומט אריין צו אים, און די משנה וועט זיך באלד מסביר זיין וואס ס'מיינט, הורע כוחו ביציאתה, אויב דער מאן וועט אפגט'ן די פרוי, פארלירט דער מאן זיין כוח לגבי די זאך. און מקום אזא מין פאל שהורע כוחו בכניסתה, ווען די פעלד קומט אריין צו אים, האט ער א שוואכערע רעכט אין די זאך, יפה כוחו ביציאתה, אויב ער גט איר אפ און זי גייט ארויס, און די פעלד גייט אוועק פון אים, האט ער א שטערקערע כוח אין די זאך, און די משנה איז זיך טאקע מסביר וואס מיינט עס, פירות המחוברין לקרקע, פירות וואס זענען אריין געקומען ווען ס'איז געוועזן מחובר לקרקע בכניסתה, ווען ס'קומט אריין צו אים שלו גייט דאך עס פאר אים אזוי ווי די חכמים האבן פריער געזאגט אז אלע פירות אפילו ס'איז שוין געוואקסן פון פארדעם וויבאלד ס'קומט אן יעצט צו אים ווען ס'איז מחובר גייט עס צום מאן ס'האט א דין פון פירות איז פאר דעם וביציאתה שלה ווען ס'גייט ארויס פון אים ווען ער געט איר אפ דארף עס גיין פאר די פרוי. והתלושין מן הקרקע, די פירות וואס ווען ס'קומט אריין צו אים בכניסתה שלה אויב ס'איז אפגעריסן פון די קרקע האט מען דאך פריער געלערנט האלט יעדער איינער אז ס'האט א דין קרן און ס'גייט פאר איר מ'קויפט מיט דעם א קרקע און נאר די פירות באקומט ער אבער די פירות אליין וואס איז אפגעריסן פון די קרקע גייט נישט פארן מאן איז דאך הורע כוחו בכניסתה ווייל ס'גייט פאר איר וביציאתה שלו אויב ווען ער גיבט איר אפ איז דא דא אזעלכע פירות וואס ער האט שוין אראפגענומען פון דעם פעלד בלייבט עס פאר אים, ער האט זוכה געווען דערין, אזוי ווי די הלכה איז מיט פירות פונעם פעלד אז ס'גייט פארן מאן, און זי באקומט צוריק נאר די קרקע אליין. אבער די חכמים פון די פריערדיגע משנה קריגן מיט דעם ר' שמעון לגבי די פרט פון פירות המחוברים לקרקע, וואס ר' שמעון האט געזאגט אז ווען ער געבט איר אפ איז די פירות המחוברים לקרקע בלייבט פאר איר, די חכמים וועלן האלטן אז פירות המחוברים לקרקע גייט פארן מאן, ווען ער געבט איר אפ דארף ער איר נאר צוריק געבן די קרקע, אבער די פירות המחוברים לקרקע וויבאלד ס'איז געוואקסן ווען די פעלד איז געוועזן אונטער אים בלייבט עס פאר אים. משנה ה'. נפלו לה עבדים ושפחות זקנים, טאמער זי האט באקומען בירושה פון איר עלטערן אלטע קנעכט, אלטע דינסטן, זיי קענען שוין נישט אזוי שטארק ארבעטן, און מען האט מורא אז זיי וועלן אפשטארבן, און די הלכה איז דאך אז די קנעכט און די דינסט אליין באלאנגט פאר די פרוי, אבער די פירות דערפון, טאמער זיי ארבעטן עפעס, זיי טוען עפעס, גייט עס פארן מאן. ימכרו. זאל מען עס פארקויפן, וילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות, טאמער די מאן פארלאנגט אז מען זאל עס פארקויפן, ער וויל בלייבן פארזיכערט מיט דעם געלט, ער וויל נישט אז די עבד אדער די שפחה זאל אוועק שטארבן, קען די פרוי נישט מעכב זיין, נאר מען פארקויפט זיי, און מען קויפט מיט דעם א קרקע, והוא אוכל פירות. רבי שמעון בן גמליאל אומר, לא תמכור, אויב זי וויל עס נישט פארקויפן, קען זי זאגן איך וויל נישט, און זי דארף עס טאקע נישט פארקויפן, מפני שהן שבח בית אביה, דער אלטער עבד, די אלטע שפחה, זי האט שוין געארבעט ביי איר טאטן, ס'פאסט נישט אז מען זאל אפלאזן אזא געטרייען עבד און פארקויפן, ס'איז א לויב פאר איר טאטנ'ס שטוב אז דער עבד, די שפחה, וועט זיך ווייטער דרייען ביים איידעם, ממילא קען מען איר נישט צווינגען זיי צו פארקויפן. די זעלבע זאך, נפלו לה זיתים וגפנים זקנים, ס'איז אנגעקומען צו איר בירושה אלטע וויינגערטנער אדער איילבירטן ביימער, ימכרו לעצים, טאמער דער מאן פארלאנגט אז מען זאל דאס פארקויפן פאר האלץ, מענטשן וואס ווילן עס נוצן צום הייצן, פארקויפט מען דאס, זי קען נישט צוריק האלטן, וילקח בהן קרקע מיט די געלט וואס מען פארדינט קויפט מען א שטיקל קרקע, והוא אוכל פירות און ער וועט עסן די פירות פון יענע קרקע, רבי יהודה אומר, לא תמכור, זי מוז דאס נישט פארקויפן אויב זי וויל נישט, מפני שהן שבח בית אביה, ס'איז א כבוד און ס'איז א שיינקייט פאר די טאטע'ס משפחה אז די ביימער וואס די זיידעס האבן זיך געמוטשעט זאל בלייבן ביי זייער רשות, מען קען איר נישט צווינגען דאס צו פארקויפן. זאגט די משנה, המוציא הוצאות על נכסי אשתו, איינער וואס האט אויסגעגעבן געלט אויף די נכסים פון זיין פרוי, ער האט אינוועסטירט געלט אין די נכסים מלוג, הוציא הרבה, טאמער ער האט אויסגעגעבן א סאך געלט, ואכל קמעה, אפילו ער האט געגעסן נאר אביסל פירות, אדער קמעה ער האט אויסגעגעבן ווייניג אויסגאבן ואכל הרבה און געגעסן אסאך, מה שהוציא הוציא, וואס ער האט אויסגעגעבן האט ער אויסגעגעבן, ומה שאכל אכל, וויפיל ער האט געגעסן האט ער געגעסן, און טאמער ער גט איר אפ, זעצט מען זיך נישט אראפ מאכן א פונקטליכן חשבון צו ער האט אויסגעגעבן מער אדער געגעסן, וויפיל ער האט געגעסן וויפיל ער האט אויסגעגעבן, וויפיל ער האט אויסגעגעבן האט ער אויסגעגעבן ער באקומט גארנישט צוריק, און וויפיל ער האט געגעסן פירות אזויפיל באקומט ער, מען געט אים נישט צו גארנישט מער. הוציא ולא אכל, אויב ער האט נאר אויסגעגעבן געלט, אבער ער האט נאכנישט געגעסן קיין איין פרי פון די גאנצע פעלד, ישבע כמה הוציא ויטול, קען ער שווערן וויפיל געלט ער האט אויסגעגעבן, און ער זאל נעמען. זאגט די ברטנורא, דאס איז נאר אויב די פעלד איז טאקע בעסער געווארן אזויפיל ווי די אויסגאבן וואס ער האט אריינגעלייגט אדער נאך מער, אויב אבער די אויסגאבן זענען געווען מער ווי די שבח וואס די פעלד איז בעסער געווארן, דעמאלטס קען ער שווערן אז ער האט אויסגעגעבן אזויפיל געלט וויפיל ס'איז בעסער געווארן, און נעמען נאר אזויפיל געלט וויפיל די פעלד איז בעסער געווארן די איבריגע דערלייגט ער. ער פירט אויס די ברטנורא אז דאס איז אלעס נאר אויב דער מאן גט איר אפ, אבער אויב זי האט מורד געווען אין אים, זי האט ווידערשפעניגט, און דעמאלטס צווינגט מען אים, קען מען איר באצווינגען ארויסצוגיין פון אים. דאס הייסט נישט ווייל ער האט איר געוואלט גט'ן, נאר ווייל זי האט עס גורם געווען אז ער זאל איר וועלן גט'ן, און סיי דער מאן האט שוין געגעסן פון די פירות סיי ער האט נאך נישט געגעסן, קען ער שווערן וויפיל געלט ער האט דא אויסגעגעבן, און ער באקומט צוריק אזויפיל געלט וויפיל די פעלד איז בעסער געווארן. נכסי צאן ברזל זאגט די ברטנורא, איז די גאנצע שבח גייט פאר'ן מאן, ווייל צאן ברזל מיינט אז ווען ער באקומט די כתובה דאס הייסט ווען ער האט חתונה מיט איר שרייבט ער אריין אין די כתובה אז די נכסים, די נדן וואס זי ברענגט אריין איז כך וכך און ער נעמט זיך אונטער די אחריות טאמער עס וועט ווערן ווייניגער ווערד איז עס זיין שאדן און אז ס'וועט פארדינען וועט עס גיין פאר אים ממילא טאמער ער האט אינוועסטירט אין די נכסי צאן ברזל איז יעדע ביסעלע פארדינסט וואס ס'ווערט בעסער דאס גייט פארן מאן. משנה ו', די משנה איז שוין געשטאנען אויכעט אין מסכת יבמות, זאגט די משנה שומרת יבם, א פרוי וואס איר מאן איז געשטארבן און זיי האבן נישט געהאט קיין קינדער, און זי ווארט יעצט נתייבם צו ווערן, שנפלו לה נכסים, ס'איז איר יעצט אנגעקומען פון איר טאטנ'ס זייט א ירושה, מודים בית שמאי ובית הלל. אנהייב פרק האט מען געהאט ביי א כלה א מחלוקה פון בית שמאי און בית הלל, די בית שמאי האט געהאלטן א כלה מעג לכתחילה פארקויפן, די בית הלל האבן געהאלטן אז לכתחילה טאר זי נישט פארקויפן. אבער דא ווען זי ווארט פארן יבם איז זי שוואכער פארבינדן מיט דעם יבם ווי א כלה איז פארבינדן מיטן חתן, איז דא זענען ביידע מודה שמוכרת זי מעג לכתחילה פארקויפן, ונותנת זי מעג לכתחילה אוועקגעבן במתנה, וקיים, וואס זי טוט דאס בלייבט. וואס איז טאקע די חילוק? זאגט די נימוקי יוסף, ווייל א כלה וואס מ'האט איר מקדש געווען, ווען איינער זאל קומען און מזנה זיין מיט איר, וועט ער באקומען סקילה. ממילא עס איז גאר א הארבע זאך, און עס איז זייער שטארק פארבינדן מיט איר חתן. מה שאין כן א שומרת יבם, אויב איינער וועט מזנה זיין מיט איר, איז עס נאר א איסור לאו. זעט מען פון דעם אז זי איז נישט אזוי שטארק פארבינדן מיט דעם יבם. און תוס' זאגט די חילוק, ווייל א כלה, פארוואס האט איינער מקדש געווען א מיידל, ווייל ער פלאנט איר חתונה צו האבן מיט איר, ממילא די כלה'שאפט מיינט אז דאס איז על דעת צו קומען צו א נישואין, ממילא איז אסאך א שטערקערע באנד, מה שאין כן א יבמה, ס'איז נישט אזוי זיכער אז ער גייט איר מייבם זיין, ס'קען פונקט אזוי זיין אז ער גייט איר געבן חליצה, ממילא מעג זי אפילו לכתחילה נעמען די נכסים וואס זי האט יעצט באקומען און פארקויפן אדער געבן במתנה. זאגט די משנה מתה, טאמער די שומרת יבם איז געשטארבן נאך פאר מען האט איר מייבם געווען, מה יעשו בכתובתה, וואס זאל מען טון מיט די כתובה, זי דארף דאך דא באקומען א כתובה פון איר פארשטארבענע מאנ'ס נכסים, וואס כתובה מיינט, סיי די מנה אויב זי איז געווען חתונה געהאט אלס אן אלמנה, סיי מאתיים טאמער זי האט חתונה געהאט אלס בתולה, סיי די תוספת כתובה וואס ער האט צוגעגעבן פון זיך אליין, און סיי די נדן וואס דאס הייסט נכסי צאן ברזל, וואס זי ברענגט אריין אין שטוב נכסים און מען שאצט עס אפ און דער מאן נעמט אחריות. וואס זאל מען טון מיט די אלע נכסים? ובנכסים הנכנסים והיוצאין עמה, וואס זאל מען אויכעט טון מיט די נכסי מלוג, וואס ווען זי קומט אריין קומט עס מיט מיט איר, און ווען זי גייט ארויס גייט עס ארויס מיט איר? איז באמת, די מחלוקה פון בית שמאי בית הלל דא אין די משנה איז נאר אויף נכסי מלוג. דאס וואס די משנה האט געפרעגט מה יעשו בכתובתה, אויף די תירוץ אויף דעם דארף מען ווארטן ביז די ווערטער פון די בית הלל, און דאס וואס די בית הלל וועט זאגן די הלכה מיט די כתובה דאס האלט די בית שמאי אויך. בית שמאי אומרים יחלוקו יורשי הבעל עם יורשי האב, די נכסי מלוג האט די בית שמאי געהאלטן, מען רעדט דא, שטייט אין די גמרא יבמות, אז דער יבם האט שוין געגעבן מאמר, דאס הייסט א קידושין דרבנן וואס א יבם קען געבן פאר זיין יבמה, און א מאמר איז א ספק נישואין, ממילא עס איז א ספק צו ער איז שוין יא אינגאנצן חתונה געהאט מיט איר צו נישט, צוטיילט מען זיך מיט די נכסי מלוג יחלוקו יורשי הבעל, וואס דאס הייסט די יורשים פון דעם מאן צוטיילן זיך, עם יורשי האב פון איר טאטע, ווייל עס איז א ספק צו זי האט יא חתונה געהאט צום יבם צו נישט, צוטיילט מען זיך האלב אויף האלב. ובית הלל אומרים, נכסים בחזקתם. איז די בית הלל גייט צוריק ער רעדט נאכנישט פון נכסי מלוג, קודם גייט ער רעדן פון די נכסים די נכסי צאן ברזל, די נכסי צאן ברזל בלייבט אין די חזקה פון וועם ס'איז, ווייס איך דאך אבער נישט אין וועמענס חזקה ס'איז, ס'קען זיין אז ס'איז אין די חזקה פון די יורשי הבעל וויבאלד דער מאן האט געהאט די אחריות דערויף, פון די אנדערע זייט קען זיין אז ס'איז אין די חזקה פון די יורשי האשה ווייל למעשה איז דאך דאס אירע פארמעגנס געווען. איז למעשה בלייבט נישט קלאר אין וועמענס חזקה דאס איז. כתובה, דאס הייסט די מנה אדער מאתים אדער די תוספת כתובה, וואס דער ערשטער מאן האט איר געהאט פארשריבן, דאס איז בחזקת יורשי הבעל, דאס גייט פאר די יורשים פון דעם מאן, וויבאלד ס'ליגט נאך אין זיין רשות, ער האט עס נאכנישט באצאלט, בלייבט עס ביי זיי, אין דאס זענען די בית שמאי אויכעט מודה, סיי אז נכסים בחזקתן און סיי אז כתובה בחזקת יורשי הבעל. וואו איז די מחלוקה פון די בית שמאי ובית הלל נאר אויף די לעצטע זאך, נכסים הנכנסים והיוצאים עמה, וואס די בית שמאי האט געהאט געזאגט אז דאס צוטיילט מען אייניג די יורשי הבעל מיט די יורשי האב, האלט די בית הלל ניין, ס'איז בחזקת יורשי האב, ס'איז מער ביי איר אין די הענט, ביי איר אין רשות, איז די יורשים פון איר טאטן, זיי טוען ירש'נען די נכסים אויב זי איז געשטארבן אלס שומרת יבם. משנה זיין. הניח אחיו מעות, רעדט מען דא ווייטער פון א שומרת יבם, דער מאן איז געשטארבן און נישט איבערגעלאזט קיין קינדער, דארף זי נתייבם ווערן צו זיין ברודער, איז אויב דער פארשטארבענער ברודער האט איבערגעלאזט געלט, האלט די תנא קמא דאס איז רבי מאיר אז אפילו געלט איז נאר מטלטלין איז עס אויכעט משועבד פאר איר כתובה, פונקט ווי אלע פארמעגנס דאס הייסט קרקעות זענען משועבד פאר איר כתובה די זעלבע זאך די געלט, ממילא איז די הלכה ילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות, ער מעג מיט דעם קויפן א קרקע און ער וועט עסן די פירות, אבער די געלט אליין קען ער נישט פארשווענדן ווייל דאס איז משועבד פאר איר, דאס באלאנגט צו איר, מען קויפט דערמיט א קרקע אזוי ווי אלע נכסים וואס זי ברענגט מיט נכסי מלוג וואס מען קויפט דערמיט א קרקע און די פירות גייט פאר דעם מאן, דער יבם וועט עסן די פירות. די זעלבע זאך טאמער זי ברענגט אריין פונעם פארשטארבענעם מאן פירות התלושים מן הקרקע, וואס דאס איז אויך מטלטלין, איז עס אויכעט משועבד פאר די כתובה לויט ר' מאיר, ילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות המחוברים בקרקע, טאמער זי האט באקומען א פעלד און ס'האט אויף דעם געוואקסן פירות, האלט ר' מאיר אז די פירות וואס זענען געוואקסן אונטערן ערשטן מאן זענען אויכעט משועבד פאר די כתובה. אמר רבי מאיר, שמין אותם, מען שאצט אפ די קרקעות, כמה הן יפין בפירות וויפיל ס'איז מער ווערט ווען ס'האט די פירות יעצט, וכמה הן יפין בלא פירות וויפיל ס'איז ווייניגער ווערט אן די פירות. והמותר, און די איבעריגע, די דיפערענץ וואס איך זעה אז ס'איז מער ווערט מיט די פירות, דאס איז די ווערט פון די פירות, און די ווערט פון די פירות זענען דאך משועבד צו איר כתובה, דארף ער אויסלייגן געלט אנשטאטס די פירות, ילקח בו קרקע, מען קויפט מיט די געלט א שטיקל קרקע והוא אוכל פירות און דער מאן וועט עסן די פירות, און שפעטער ווען די פירות וועלן ווערן פארטיג גייט עס פאר דעם יבם, ס'גייט פאר דעם נייעם מאן, ווייל ער האט דאך עס אפגעקויפט ער האט איר געגעבן געלט אנשטאטס דעם, און די געלט גייט פאר איר, ס'איז משועבד פאר איר כתובה, מען קויפט מיט דעם א קרקע און די פירות פון יענע קרקע וועט אויכעט גיין צום נייעם מאן. וחכמים אומרים, די חכמים האבן געהאלטן אז נאר קרקעות זענען משועבד פאר די כתובה, אבער מטלטלים נישט. ממילא זאגן זיי אזוי, פירות המחוברים בקרקע, פירות וואס זענען באהאפטן צו דער ערד, דאס הייסט קרקעות, און דאס איז טאקע משועבד פאר די כתובה, שלו, שטייט טאקע אין די משנה, אבער די גמרא זאגט אז מען דארף זאגן שלה, דאס גייט פאר איר. און פון דעם קויפט מען טאקע א קרקע און ער עסט די פירות. התלושין מן הקרקע, אלע פירות וואס זענען שוין אפגעריסן פון די קרקע, און די זעלבע זאך כספים, לויזע געלט, וואס זי ברענגט אריין, כל הקודם זכה בהן, ווער ס'כאפט עס, דער באקומט עס, ווייל מטלטלים זענען נישט משועבד פאר די כתובה נאר אויב זי האט געכאפט. קדם הוא טאמער ער, דער יבם האט עס צוערשט געכאפט, זכה האט ער זוכה געווען און ס'גייט פאר אים, קדמה היא טאמער זי האט געפעדערט און די ברטנורא זאגט אז מ'רעדט אז זי האט עס געכאפט נאך ווען די מאן, דער ערשטער מאן האט געלעבט, דעמאלטס איז עס יא משועבד פאר איר כתובה, ילקח בהן קרקע, והוא אוכל פירות דעמאלטס הייסט עס ווי אירע נכסים, מ'קויפט דערמיט א שטיקל קרקע, און דער יבם, דער נייער מאן, וועט עסן די פירות דערפון. זאגט די משנה כנסה ווען דער יבם האט חתונה מיט זיין יבמה, הרי היא כאשתו לכל דבר, צו יעדע זאך האט זי א הלכה ווי א געהעריגע פרוי, ער קען איר געבן א גט און זי איז מותר חתונה האבן צו יעדן איינעם, איך זאג נישט אז מען דארף אויכעט געבן חליצה, און נאך א גט מעג ער איר צוריק נעמען אזוי ווי א געווענליכע פרוי, איך זאג נישט אז איינמאל ער האט אפגעטון די מצוה פון יבום און ער גט איר אפ זאל ער איר נישט מעגן צוריק נעמען ווייל ס'קומט צוריק ארויף די איסור פון אשת אחיו, ניין זי איז צוריק מותר פאר אים אזוי ווי א געווענליכע פרוי, ובלבד שתהא כתובתה על נכסי בעלה הראשון, דאס הייסט מיט איין זאך איז זי אנדערש ווי א געווענליכע פרוי, אז דער מאן דער יבם דארף איר נישט שרייבן א כתובה פון זיינע פארמעגנס, נאר איר כתובה גייט פון די נכסים פון איר ערשטן מאן, די נכסים פון זיין ברודער, דער פארשטארבענער ברודער, דאס איז משועבד פאר איר כתובה, און ער דארף איר נישט געבן קיין אייגענע כתובה. משנה ח'. לא יאמר לה, א מענטש זאל נישט זאגן פאר זיין יבמה, הרי כתובתיך מונחת על השולחן, דיין כתובה איז גרייט, ס'איז אנגעגרייט דא אויפן טיש, אלא כל נכסיו אחראין לכתובתה, אלע נכסים זענען אחריות פאר איר כתובה, די משנה איז א עצה טובה אז א מענטש זאל נישט מייחד זיין א געוויסע זאך אז דאס זאל זיין פאר איר כתובה, ווייל וואס וועט געשעהן טאמער די זאך וועט פארלוירן גיין, און מ'טאר דאך נישט זיין מיט א פרוי אן א כתובה, אדער ווי תוספות זאגט, ס'וועט זיין סאך גרינגער ביי אים איר ארויסצוציען מיט א גט, טאמער די כתובה שטייט שוין גרייט. נאך א זאך שטייט אין די גמרא, ס'קען אמאל צוקומען צו איבה, ס'וועט זיין א גאנצע מחלוקה, זי זאגט אים, פארוואס האסטו שוין אנגעגרייט די כתובה, מסתמא האסטו מיך פיינט, דו האסט שוין געלייגט א אויג מיך צו גט'ן. עצה טובה קמשמע לן, א מענטש זאל נישט מייחד זיין א געוויסע זאך פאר די כתובה, נאר די גאנצע אחריות פון די כתובה ליגט אויף אלע נכסים. וכן די זעלבע זאך נישט נאר ביי יבמות אזוי, נאר לא יאמר אדם לאשתו, הרי כתובתיך מנחת על השולחן, פאר א געהעריגע פרוי זאל מען אויכעט נישט זאגען, דיין כתובה איז אנגעגרייט, זי ליגט אויפן טיש, אלא כל נכסיו אחראין לכתובתה, אלע נכסים פונעם מענטש זענען אחריות פאר די כתובה. זאגט די משנה גירשה, טאמער א מענטש האט אפגעגט זיין פרוי וואס ער האט מייבם געווען, אין לה אלא כתובתה. פון יעצט און ווייטער זענען די נכסים גארנישט משועבד, ער גיט איר די כתובה, און שוין. אבער ביז ער גט איר אפ, זענען אלע נכסים אחריות פאר די כתובה. החזירה. טאמער א מענטש האט אפגעגט זיין יבמה, און ער נעמט איר צוריק. הרי היא ככל הנשים, האט זי א דין ווי אלע פרויען, ואין לה אלא כתובתה בלבד, פונקט ווי אלע פרויען ווען מען גט זיי אפ און מען נעמט זיי צוריק, שרייבט מען נישט א נייע כתובה, נאר די זעלבע אלטע כתובה וואס מען האט געשריבן ביי די ערשטע חתונה, דאס איז ווייטער גילטיג. די זעלבע זאך דא, וויבאלד ביי די ערשטע מאל ווען ער איז איר מייבם איז איר כתובה פון די נכסי בעלה הראשון, אפילו ער האט איר אפגעגט און צוריקגענומען זאג איך נישט אז פון יעצט און ווייטער זאל ער אליין שרייבן א נייע כתובה, ניין, זי האט א דין ווי אלע אנדערע פרויען וואס זיי באקומען צוריק דעם זעלבן אלטן כתובה, ואין לה אלא כתובתה בלבד, נאר איר כתובה אליין, די כתובה פון די נכסים פון די פארשטארבענע מאן, דאס באקומט זי און ער דארף נישט שרייבן קיין אייגענע כתובה. זאגט די גמרא אין מסכת כתובות דף פ"ב עמוד ב, החזירה, באציט ער זיך אויף די לעצטע שטיקל וואס אין די משנה וואס מען האט יעצט געלערנט, מאי קמשמע לן, וואס איז די חידוש דא אין די חלק פון די משנה, תנינא, אונז האמיר דאך געלערנט ביי א געווענליכע פרוי די זעלבע הלכה, המגרש את האשה ומחזירה, אז איינער גט אפ זיין פרוי און ער נעמט איר צוריק, על מנת כתובה ראשונה מחזירה, נעמט ער איר צוריק אויפן חשבון פון די ערשטע כתובה און ער דארף נישט שרייבן קיין פרישע כתובה, נו וואס איז א יבמה אנדערש ווי א געווענליכע פרוי אז די משנה זאל מען דארפן דאס איבערשרייבן ביי א יבמה? ענטפערט די גמרא עס איז יא א חידוש ווייל מהו דתימא איך וואלט געזאגט אזוי אשתו זיין אייגענע פרוי היא דאיהו כתב לה כתובה מיניה ער האט איהר שוין געהאט געשריבן א אייגענע כתובה פון זיינע פארמעגנס ביי די ערשטע חתונה איז ווען ער האט איהר אפגעגט און צוריק גענומען דארף ער נישט שרייבן א פרישע כתובה אבל יבמתו דלא איהו כתב לה נישט ער האט איר געשריבען א כתובה נאר די פארשטארבענע ברודער איז היכא דגירשה דארט וואו ער האט איר געגט ואהדרה און צוריק גענומען אימא וואלט איך געזאגט פון יעצט און ווייטער כתובתה מיניה גייט שוין די כתובה פון אים ס'הייסט שוין ווי א נייע חתונה און פון יעצט און ווייטער דארף ער שרייבען א אייגענע כתובה פון זיינע נכסים קמשמע לן אז נישט זי באקומט ווייטער די כתובה פון די פארשטארבענע מאן'ס נכסים. אמר רב יהודה, בראשונה, אנהייב אמאליגע צייטן, האט מען נישט משעבד געווען אלע נכסים פון א מענטש פאר זיין כתובה, נאר היו כותבין לבתולה מאתים ולאלמנה מנה, פאר א בתולה וואס האט חתונה געהאט האט מען פארשריבן צוויי הונדערט זוז גייט גיין פאר דיר, און פאר א אלמנה האט מען געשריבן א הונדערט זוז גייט גיין פאר דיר. אבער די פרויען זענען נישט געווען צופרידן מיט דעם, ווייל וואס וועט געשען טאמער די יתומים וועלן נעמען אלע פארמעגנס און באהאלטן, און זי וועט נישט בלייבן מיט גארנישט וואס זי קען גובה זיין. והיו מזקינין, פלעגן די מענטשן אלט ווערן ולא היו נושאין נשים, זיי האבן נישט געקענט טרעפן קיין פרויען וואס זענען מסכים חתונה צו האבן מיט זיי. עד שבא שמעון בן שטח, ותיקן ער האט איינגעפירט כל נכסיו אחראין לכתובתה, אלע נכסים פון א מענטש זענען אחריות פאר איר כתובה, אזוי איז זי שוין נישט באדאגה'ט און זיי מסכים מיט מיר חתונה צו האבן, ווייל אלע פארמעגנס זענען אחריות פאר איר כתובה, מען קען גארנישט באהאלטן פון איר. תניא נמי הכי האבן מיר אויך אזוי געלערנט אין א ברייתא בראשונה היו כותבין לבתולה מאתים ולאלמנה מנה והיו מזקינין ולא היו נושאין נשים התקינו שיהיו מניחין אותה בבית אביה דאס איז געווען איין תקנה נאך פאר שמעון בן שטח איז געקומען די ערשטע תקנה איז געווען אז מען זאל עס אריין לייגן בבית אביה אין איר טאטנ'ס שטוב האט מען גענומען די הונדערט זוז צו די צוויי הונדערט זוז און אוועק געלייגט אזוי אז זי זאל נישט מורא האבן אז די קינדער וועלן עס באהאלטן אבער ועדיין, נאך אלץ איז געווען א פראבלעם, כשהוא כועס עליה ווען ער האט זיך אויפגערעגט אויף איר, אומר לה, האט ער איר געזאגט, לכי אצל כתובתיך, דיין כתובה ליגט שוין ביי דיין טאטן, גיי דיר אהיים צום טאטן צו דיין כתובה. התקינו האט מען איינגעפירט א נייע תקנה, שיהיו מניחין אותה בבית חמיה, אינעם שווער'ס הויז, דאס מיינט, אין דעם אינגערמאנ'ס הויז.

אבער דאס איז נאך אלץ נישט געווען גענוג, ועדיין ס'איז נאך אלץ געווען א פראבלעם כשכועס עליה, ווען ער האט זיך אויפגערעגט אויף איר, ס'איז געווען צו גרינג לויז צו ווערן פון איר, אומר לה טלי כתובתיך וצאי, נעם דיר דיין כתובה און גיי, ס'איז שוין גרייט, און גיי. עד שבא שמעון בן שטח ותיקן, שיהא כותב לה כל נכסי אחראין לכתובתה, מ'זאל נישט מייחד זיין א געוויסע זאך פאר די כתובה, ווייל ס'זאל זיין שווערער איר ארויסצופירן, נאר אלע נכסים זענען אחריות פאר איר כתובה. זאגט דער זוהר הקדוש תא חזי, בשעתא דבר נש מתקן עובדוי על ידי דקרבנא ווען א מענטש פאררעכט זיך זיינע מעשים דורך דעם וואס ער ברענגט א קרבן, כולא אתבסם, ווערט אלעס נמתק. ואתקרב, אלעס ווערט דערנענטערט, ואתקשר און צאמגעקניפט דא בדא איינס מיטן צווייטן, ביחודא שלים מיט א גאנצע איינציגקייט, אלע עולמות ווערן פארבינדן, הדא הוא דכתיב אדם כי יקריב מכם, כי יקריב מיינט לקשרא מילין כדקא חזי, ער דערנענטערט עולמות, ער בינדט צאם זאכן. תא חזי! אדם כי יקריב, פארוואס שטייט אדם? לאפוקי מאן דלא אתנסיב, א מענטש וואס ער האט נאכנישט חתונה געהאט, וואס ער הייסט נאכנישט אדם, ווי ס'שטייט אין די גמרא אז דער אייבערשטער האט באשאפן אדם וחוה, ויקרא את שמם אדם, ווען ס'איז א זכר און נקבה, דעמאלט הייסט דער מענטש אדם, דהא קרבניה לאו קרבן. די קרבן פון א איינצעלער מענטש וואס האט נישט חתונה געהאט דאס הייסט נישט קיין קרבן. וברכאן לא משתכחין לגביה איז נישט דא קיין בענטשונגען ביי אים לא לעילה ולא לתתא ווי די גמרא זאגט טאקע אויך אין יבמות השרוי בלא אשה שרוי בלא ברכה. ממשמע דכתיב אדם כי יקריב שאני הכא דלאו איהו אדם, דער איז אנדערש ער הייסט נישט אדם, ולא בכללא דאדם הוא ער איז נישט אין כלל פון דעם מהות פון אדם, ושכינתא לא שריא עלוי, די שכינה רוהט נישט אויף אזא איינעם, בגין דאיהו פגים, ער איז פגום, ס'פעלט אים עפעס, ואקרי בעל מום, ומארי דמומא אתרחקא מכולא, א בעל מום איז דערווייטערט פון אלעס. כל שכן למדבחא לקרבא קרבנות, זיכער אז ער קען נישט נאנט קומען צו די מזבח צו מאכן קרבנות. דער כהן וואס איז מקריב די קרבנות, ער דארף זיין פארהייראט. ונדב ואביהוא אוכחן, און ער ברענגט א ראיה פון נדב ואביהוא, דכתיב ותצא אש מלפני ה', עס האט זיי פארלענדעט וואס זיי זענען נישט געווען חתונה געהאט. ובגיני כך כתיב אדם כי יקריב מכם קרבן להשם. אדם, נאר איינער וואס ער הייסט אדם, דאשתכח דכר ונוקבא וואס ער האט חתונה געהאט, ס'איז דא א זכר, ס'איז דא א נקבה, האי חזי לקרבא קרבנא דא, ער קען מאכן די קרבנות ולא אחרא און נישט א צווייטער. ואמר רבי אבא, אף על גב דאוקימו לנדב ואביהוא במילה אחרא, ס'איז דא פארשידענע טעמים פארוואס נדב ואביהוא זענען נסתלק געווארן, צו ווייל זיי זענען אריינגעגאנגען אנגעטרונקען, צו ווייל זיי זענען אריינגעגאנגען מיט אן אויפגעדעקטן קאפ, אבער הכי הוא ודאי, אזוי איז זיכער אז ס'איז טאקע אמת די אלע טעמים, אבל די עיקר זאך איז אז קטורת עילאה הוא מכל קרבנין דעלמא, זיי זענען דאך אריינגעגאנגען מאכן קטורת, קטורת איז א דערהויבענע עבודה מער ווי אלע קרבנות פון די וועלט, דעליה אתברכאן עילאי ותתאי דורכדעם ווערן דאך געבענטשט די אויבערשטע און די אונטערשטע. וקרבנא דא די קרבן פון קטורת, דאיהו לעילא מן כל קרבנין וואס דאס איז העכער פון אלע קרבנות, לא אתחזון אינון לקרבא, האט נישט געפאסט אז זיי זאלן מקריב זיין דהא לא אתנסיבו וויבאלד זיי האבן קיינמאל נישט חתונה געהאט, לקרבנא לא אתחזון, פאר צו מאכן א קרבן זענען זיי נישט געווען ראוי, כל שכן אז זיי זענען נישט געווען ראוי למילין עילאין אויף די העכערע זאכן דיתברכון על ידייהו אז די גאנצע וועלט זאל געבענטשט ווערן דורך זיי. ואי תימא וועסטו זאגן, ותצא אש מלפני ה' ותאכל אותם אמאי, פארוואס אזא הארבע עונש? זאג איך דאס איז א משל לבר נש, צו א מענטש דאתא קמי מטרוניתא, א מענטש איז געגאנגען צו די קעניגן, לבשרא לה האט ער איינגעמאלדן א בשורה טובה דהא מלכא אתי לביתה דער קעניג פלאנט צו קומען אפשטאטן א באזוך, וישרי בה במטרוניתא ער וועט רוען מיט די קעניגן למחדי עמה ער גייט זיך פרייען מיט איר. אתא לקמי מלכא, דער מענטש איז צוריקגעקומען צום קעניג, חמא מלכא ההוא בר נש דאיהו מארי דמומין, דער קעניג האט געזען אז דער מענטש איז א בעל מום, אמר מלכא האט דער קעניג געזאגט לאו הוא יקרא דילי דעל ידוי דהאי פגימא איעול למטרוניתא, ס'איז נישט מיין כבוד אז דורך אזא פגם'דיגער מענטש זאל איך אנקומען צו די קעניגן, ער טאר נישט זיין דער וואס איז מבשר די קעניגן אז איך קום, ממילא האט ער געזאגט איך גיי נישט. אדהכי אתקנת מטרוניתא ביתא למלכא די קעניגן האט געהערט אז די קעניג קומט האט זי אנגעגרייט איר שטוב אויפגערוימט און שיין געמאכט כיוון דחמאת זי האט אבער געזעהן דמלכא הוה זמין למיתי לגבה אז דער קעניג איז געווען גרייט צו קומען צו איר וההוא בר נש גרים דאסתלק מלכא מנה האט דער פעלערהאפטיגער מענטש וואס ער איז געוועזן דער אומפאסיגער שליח האט גורם געווען אז דער קעניג זאל נישט קומען כדין פקידת מטרוניתא לקטלא לההוא בר נש האט זי באפוילן די קעניגן אז מען דארף הרג'נען דעם מענטש. כך די זעלבע זאך איז דא געווען. בזמנא דעאלו נדב ואביהוא וקטרת בידייהו, חדאת מטרוניתא. שכינה הקדושה האט זיך זייער געפרייט ווען נדב ואביהוא זענען אריין געקומען די קטורת, ווייל דאס איז א סימן אז די הייליגע באשעפער גייט קומען, ואתתקנת לקבלא למלכא זי האט זיך אנגעגרייט אויפצונעמען דעם קעניג, אבער כיוון דחמא מלכא ווען דער קעניג האט געזען אינון גוברין פגימין מארי דמומין ווייל זיי האבן נישט חתונה געהאט, לא בעא מלכא האט דער קעניג נישט געוואלט דעל ידייהו אז דורך זיי ייתי זאל ער קומען למשרי עמה צו רוען מיט איר ואסתלק מנה האט ער זיך אפגעטוהן פון איר. כד חמאת מטרוניתא דבגיניהון אסתלק מלכא מנה אבער ווען די קעניגן האט געזעהן אז וועגן זיי האט זיך דער קעניג אפגעטוהן פון איר, מיד ותצא אש מלפני השם ותאכל אותם, ס'האט זיי פארלענדט. וכל דא און דאס אלעס איז געוועזן בגין דמאן דלא אתנסיב ווער ס'האט נישט חתונה הוא פגים, ער איז א בעל מום, מארי דמומין קדם מלכא, ער איז א בעל מום פארן באשעפער פארן קעניג. קדושה דמלכא אסתלק מניה אז ס'גייט אוועק פון אים די קדושה פונעם קעניג, ולא שריא בפגימו, דער קעניג וויל נישט רוהען אויף א פגם, ועל דא כתיב אדם כי יקריב מכם קרבן, מאן דאקרי אדם יקריב, ווער ס'הייסט א אדם, ער האט חתונה געהאט, דער קען מקריב זיין, ומאן דלא אקרי אדם, לא יקריב. זאגט דער רמב"ם אין הלכות מעשה הקרבנות פרק א', כל קרבנות היחיד, אלע קרבנות וואס א יחיד ברענגט, חייב באחריותן, איז ער מחויב אין די אחריות, למשל אז ס'ווערט פארלוירן דארף ער ברענגען א צווייטע, און אז ער האט עס נישט געברענגט היינט, דארף ער עס ברענגען מארגן, ובאחריות נסכיהן, די זעלבע זאך, איז ער מחויב באחריות אויף די נסכים, חוץ מן הנדבה, אויב ער האט נאר געזאגט אז ער גייט ברענגען א נדבה און ס'ווערט פארלוירן, דארף ער נישט ברענגען קיין אנדערע אנשטאט דעם. וכל קרבנות הציבור אבער אינם חייבים באחריותם, קרבנות הציבור איז מען נישט מחיוב מיט די אחריות דערפון, ולא באחריות נסכיהן און מען איז נישט מחיוב מיט די אחריות פון די נסכים דערפון, אז אדורך די צייט פון מקריב זיין א קרבן מוסף למשל איז עבר זמנו בטל קרבנו און מען קען עס נישט מאכן אין אן אנדערן טאג. ואם קרב הזבח אויב מען האט אבער שוין געמאכט דעם קרבן, חייבים באחריות נסכיהן זענען זיי יא מחיוב צוצושטעלן די נסכים דערפון אפילו אפאר טעג שפעטער. וקרבן יחיד שקבוע לו זמן, א קרבן יחיד וואס האט א באשטימטע צייט, למשל, די פר כהן גדול פון יום כיפור, אדער די קרבן חביתין פון יעדן טאג פונעם כהן, הרי כקרבן ציבור ואינו חייב באחריותו, דאס האט א דין ווי א קרבן ציבור, און מ'איז אויך נישט מחיוב באחריות, ווייל עבר זמנו בטל קרבנו. זאגט דער רמבם, כל עולת בהמה אינה באה אלא מן הזכרים בלבד. א עולה פון בהמות מוז זיין א זכר, והיא באה מן הכבשים און מן העזים און מן הבקר, מען קען ברענגען פון די מינים פון שעפסן אדער פון ציגן אדער פון רינדער בין גדולים בין קטנים, און מן התורים ובני היונה מעג מען אויך ברענגען, ואחד בהן הזכר והנקבה, ביי פייגלעך איז נישט קיין חילוק צו א זכר צו א נקבה. החטאת, די קרבן חטאת באה קען קומען מחמשת המינים האלו, פון די זעלבע פינף אויבנדערמאנטע כבשים עזים בקר תורים און בני היונה, מן הזכרים און מן הנקבות, אפילו ווען מען ברענגט בהמות קען מען ברענגען נקבות, מן הגדולים און מן הקטנים. האשם, די קרבן אשם אינו בא אלא מזכרי כבשים בלבד, נאר פון זכרים פון שעפסן, יש אשם בא מגדולי מין זה, ס'דא אמאל א אשם וואס מען ברענגט פון די גרעסערע פון דעם מין, ויש אשם בא מן הקטנים פון די קלענערע פון דעם מין. זאגט רבי חיים וויטאל אין שערי קדושה, גיחזי, דער משרת פון אלישע, לא נטרד איז ער נישט פארוואגלט געווארן, אלא מפני ששיקר בשם אלישע, ער האט ליגענט געזאגט אין נאמען פון אלישע, ער איז צוריק געלאפן צו נעמן און געזאגט אז אלישע האט יא פארלאנגט ער זאל אים געבן עפעס מתנות. אמנון, דער זון פון דוד המלך, כיזב לתמר, ער האט געפעלשט, ליגענט געזאגט פאר תמר, ער האט זיך געמאכט ווי ער איז קראנק, ונהרג דורך דעם האט ער גורם געווען זיין מיתה. רוחו של נבות, ס'איז געווען א מענטש נבות היזרעאלי, וואס ער איז געהארגעט געווארן דורך אחאב, און זיין גייסט, האט מסכים געווען צו גיין זאגן ליגנט, נטרד ממחיצתו איז ער פארוואגלט געווארן מיט זיין מחיצה פון זיין מחיצה על שדיבר כזב, שנאמר, אויבן אין הימל האט מען געזאגט מי יפתה את אחאב, ווער וועט גיין איבעררעדן אחאב ער זאל גיין אין מלחמה און דארטן זאל ער פאלן, און די רוח פון נבות היזרעאלי האט געזאגט אז ער איז מסכים צו גיין, און ער גייט זיין א רוח שקר בפי נביאיו, און מען האט אים געזאגט פון אויבן צא, דרש'נען חזל דאס מיינט צא ממחיצתך, וויבאלד דו האסט געזאגט אז דו גייסט זאגן א ליגנט, זאלסטו ארויסגיין פון דיין מחיצה. ואמר רב הונא לא גלו ישראל מארצם אידישע קינדער זענען נישט פארטריבן געווארן פון זייער לאנד אלא על שעברו על פסוק מדבר שקר תרחק.

און בספר הזוהר שטייט אזוי, בזמנא דשקר דאיהו ס מ שלטא, ווען דער שקר דער ס מ טוט געוועלטיגן, כתיב שטייט א פסוק, ותשלך אמת ארצה. ודא גרים חרבן בית ראשון ושני, דאס האט גורם געווען אז ביידע בתי מקדשות זאלן חרוב ווערן. ואמרו רבותינו ז ל על שלשה דברים העולם עומד, אויף דריי זאכן שטייט די וועלט, על הדין, ועל האמת, ועל השלום, וכתיב שטייט א פסוק אין תהלים השם מי יגור באהליך ווער איז זוכה צו וואוינען אין די מחיצה פונעם אייבערשטן, איינע פון די זאכן איז ודובר אמת בלבבו, אף מה שחשב בלבבו אפילו א מחשבה וואס מען האט געטראכט צריך לאמת אותו במעשה דארף מען אויספירן למעשה, כמו שאמרו רבותינו זל בעובדא דרב ספרא, ער האט געהאלטן אינמיטן קרישמע, און איינער איז געקומען זאגן אז ער וויל עפעס קויפן, און ער האט געזען אז רב ספרא איז שטיל האט ער געמיינט ער דארף אביסל א העכערע פרייז האט ער געזאגט כ'וועל געבן א גרעסערע פרייז ווען ער האט געענדיגט קריאת שמע האט ער געזאגט געב מיר נאר וויפיל דו האסט געוואלט געבן אנהייב וכתיב, שטייט א פסוק אין מלאכי תורת אמת היתה בפיהו ועולה לא נמצא בשפתיו כי מלאך ה' צבקות הוא.